לזכות אייזיק גרשון בן שטערנא שרה שיחיה ליום הולדת שלו כ ז תשרי, ולזכות מושקא בת שיינא שתחיה ליום הולדת שלה כ ח תשרי. בית חלקים משיחת מוצאי שבת פרשת בראשית תשל ה. געפינט זיך אין מוצאי שבת שבת בראשית וואס דאס איז דער שבת מיט וועלכן מען שליסט אפ חודש תשרי וואס דאס איז דער כללית'דיגער יאר כללית'דיגער חודש פון דעם גאנצן יאר בפרט פון די ימים טובים פון דעם חודש נעמט מען כח אז מען זאל קענען פייערן און האבן א שנה טובה אין אלע זאכן פון אידישקייט, פון תורה און מצוות, וואס דאס ברענגט אויך דעם אייבערשטנ'ס ברכות אז זאל זיין א שנה טובה, א גוטער יאר, אין אלע זאכן אין וועלכע מען נויטיגט זיך, גשמיות'דיגע אויכעט, געזונט און פרנסה און נחת פון זיך, און נחת פון די גאנצע בני בית, פון די גאנצע פאמיליע. וואס דערפאר איז דאך אין חודש תשרי די ימים טובים, שליסן אין זיך איין אלע עניינים, אלע גרונט זאכן וואס מען דארף האבן צו דעם לעבן, כדי דער לעבן זאל זיין ווי עס דארף צו זיין, אנהייבנדיג מיט יראת שמים, וואס דאס נעמט מען אויף זיך אן ראש השנה ווען מען מאכט דעם איד דעם אייבערשטן, מען נעמט אן דעם אייבערשטן אלס א קיסר אויף זיך, די זאך פון תשובה וואס דאס נעמט מען פון יום כיפור, און אויף טון אלע זאכן פון אידישקייט, תורה און מצוות מיט שמחה, וואס דאס נעמט מען פון זמן שמחתינו, פון סוכות און שמיני עצרת און שמחת תורה. און ווי אלעמאל איז דאך שבת דער מנוחה טאג, דער רוה טאג, וואס דעמאלט גרייט מען זיך אן מיט כח אויף די גאנצע וואך וואס קומט נאכדעם, באווייזט נאך דעם ביישפיל אז שבת בראשית מאכט מען די אלע גוטע באשלוסן בנוגע צו די וואכעדיגע טעג. צו די זעקס וואכעדיגע טעג וואס קומען וואס קומען נאכדעם, און ווי מען הייבט אן ווי מען שטעלט איין דעם לעבן אין אנהייבס יאר, וואס די וואכעדיגע יאר הייבט זיך דאך אן נאך חודש תשרי, אין תשרי אליין איז מען פארנומען דער עיקר מיט זאכן פון ימים טובים און תורה און מצוות, און זייער אין א מינימאלע מאס די איינפאכע טאג טעגליכע לעבן בעדערפנישן. מה שאין כן אבער נאך חודש תשרי אט דעמאלט הייבט זיך אן דער סדר ווי דער באוואוסטער ווארט פון פסוק ויעקב הלך לדרכו,

אז ס'איז ניטא קיין אונטערשיד צווישן א איד מיט ניט קיין אידן, וואס דערפאר ווערט דאס אנגערופן דרכו, זיין וועג, און ניט דרך השם, אז דאס איז אפן ווי דאס איז א וועג פון דעם אייבערשטן, מער ניט פון ריינע קדושה פון תורה און מצוות, אבער צוזאמען דערמיט איז אויך דער אפטייטש דרכו אז דאס איז דער ספעציעלער וועג, פון יעקב'ן אז מען קען דאס בשום אופן ניט פארגלייכן צו די וועג אין עסן און טרינקען און פארדינען אין פרנסה ווי דאס ווערט געטון דורך ניט קיין אידן, אז א איד אז ער זעצט זיך עסן נאך איידער ער רירט זיך צו עפעס צו, דאנקט ער דעם אייבערשטן און זאגט דעם אייבערשטן אז ער ווייס אז דאס האט ער אים געגעבן די וואסער און די ברויט און די איבעריגע זאכן, בשעת ער טראכט וועגן פרנסה, שטעלט ער דאס גלייך איין אז עס זאל זיין אויף א יושר'דיגן וועג, אויף ניט אנרירן די פרנסה פון א צווייטן מענטשן, און פירן די געשעפט אדער די מסחר אין א ערליכן אופן, כאטש אפילו דורך דערויף קען ער אמאל אנווערן א גוטן מסחר אדער א גוטן פארדינסט. און אזוי אין אלע איינצעלהייטן פון דעם איינפאכן מענטשליכן גשמיות'דיגן לעבן איז דאס אויכעט אונטערשטראכן אויף יעדער שריט און טריט אז דאס איז דרכו פון יעקב. און ווי גערעדט פילע מאל אז רש"י האט אריינגעשטעלט אין זיין פירוש אנווייזונגען, און ווי דער אלטער רבי זאגט אז מען זאל לערנען פון דער פרשה פון דער וואך, ווי אזוי אויפצופירן זיך במשך פון דער וואך, טייטשט רש"י גלייך אפ אז דאס וואס שטייט אלה תולדות נח די קינדער פון נח, איז דאס נח איש צדיק, וואס האט דאך געדארפט שטיין אז די קינדער איז געווען שם און חם און יפת?

וואס אין דערויף אויכעט איז דא דער ספעציעלער לימוד פאר פרויען וואס איז דאך דער איינפאכער פשט פון פסוק איז דאך אלה תולדות נח די קינדער פון נח'ן אז בשעת א מוטער האדעוועט קינדער און ערציט זיי און אזוי אויכעט בשעת מיידלעך גרייטן זיך מיט דער צייט צו דער צייט ווען זיי וועלן חתונה האבן ווי זיי זאלן פירן זייערע הייזער דארף מען ערציען די קינדער אין דעם וועג, אז א קינד זאל וויסן נאך קליינווייז אויף, אז ווען מען זאגט אים וועגן א צדיק, ווען מען דערמאנט אים דעם נאמען פון א צדיק, זאל ער זיך גלייך אנכאפן מיט א התפעלות, אז וויבאלד אז מען האט דערמאנט נח'ן א צדיק, דערמאנט אים גלייך אַז ער האָט זיך געפֿירט אין טאָג-טעגלעכן לעבן גאַנצערהײט מיט דעם, װי דער אײבערשטער האָט פֿאַרלאַנגט פֿון אים. און בשעת אַ קינד געװײנט זיך צו פֿון קלײנװײַז אױף, אַז מע דערמאָנט אים אַ נאָמען פֿון אַ מענטשן, און ער װײס, אַז דער מענטש פֿירט זיך אין דעם ייִדישן װעג, איז פֿון התפּעלות קאָן ער ניט דורכגײן, מערניט ווי הערן דעם נאמען נאר זכר צדיק לברכה ווי רש"י ברענגט אראפ, ער דערמאנט גלייך אז מען רעדט וועגן דעם מענטשן, זאל מען וויסן זיין אז דער מענטש האט זיך געפירט אין א גוטע וועג ביז אין אן אופן פון תמים היה אז ער איז געווען גאנץ דעם גאנצן טאג ניט נאָר בײַם דאַװנען אָדער בײַם לערנען, נאָר אױכעט בײַם שפּילן זיך און בײַם עסן און טרינקען איז ער געװען אין דער גאַנצקײט מיט דעם אײבערשטן. און אױכעט קינדער דאַרף מען ערציִען אין דעם װעג, אַז זײ זאָלן װיסן, אַז דאָס, װאָס זײ זײַנען תּולדות, זײ זײַנען די קינדער פֿון די עלטערן, האָפֿט מען, און מע לײגט די גאַנצע גליק אין זײ אַרײַן, אז תולדותיהם של צדיקים איז דאס מעשים טובים, אז זיי וועלן זיין אזוינע תולדות, אזוינע קינדער וואס וועלן זיך אויסצייכענען מיט מעשים טובים, מיט א גוטע אויפפיר אין זאכן וואס זיינען פארבונדן בין אדם למקום, צווישן א מענטשן מיטן אייבערשטן, אין זאכן וואס זיינען פארבונדן בין אדם לחבירו, צווישן א מענטשן מיט א צווייטן מענטשן.

סיי שבת און סיי יום טוב און סיי אין די וואכעדיקע טעג, און עס ווערט דער גאנצע משפחה ווי איין זאך, אז אלע לעבן מיטן זעלבן גייסט און מיטן זעלבן רוח, און אין דעם אמת'ן וועג פון תורת אמת, פון דער אמת'ער תורה וואס איז געגעבן געווארן יעדערן פון אונז צוזאמען מיט אלע אידן אויף גיין אין איר וועג, במשך כל השנה כולה דעם גאנצן יאר.